פון פרשת וישלח זאגט ער זיך אז וישלח יעקב מלאכים און זיי האבן געדארפט אנזאגן זיי האבן און ער האט זיי געזאגט זיי זאלן איבערגעבן לעשו ויהי לי שור וחמור זאגט ער אויף דערויף אין מדרש אז וחמור זה משיח בן דוד שנאמר עני ורוכב על החמור. און ווי דער אלטער רבי דער בעל השמחה איז מבאר אין תורה אור אז דאס איז געווען דער אנזאג פון יעקב'ן צו עשו'ן אז מצד עניניו ועבודתו וואס ער האט דורכגעארבעט די עשרים שנה בבית לבן האט ער ממלא געווען עבודתו בשלימות, און ס'שוין געקאנט זיין דער ויבא יעקב שלם צוזאמען מיט כללות העולם זאל זיין דער תיקון פון חטא עץ הדעת אז ס'זאל זיין ווי קודם החטא און נאך בתוספת על זה. און אָט דאָס איז געװען, װאָס ער האָט אים געזאָגט, אַז מצידו איז שױן דאָ דער חמור, דער עני ורוכבֿ על החמור, ס'איז שױן דאָ באַ אים משיח. און מער ניט, װאָס דערנאָך, װי דער רבי איז מפֿרש אין תּורה אור װײַטער, אַז ויבֿואו המלאָכים און האָבן אים געזאָגט, אַז אמת טאַקע, אַז מצידו, מצד יעקבֿן, האָט ער שױן אָפּגעטאָן כּל עניניו, אבער עשיו איז נאך הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו אויף מלחמה אין עולם איז דאס נאך ניט דורכגעבראכן דעם חשך העולם די חומריות וגסות העולם אז משיח זאל שוין קאנען אראפקומען למטה מעשרה טפחים. לכאורה אבער נאכדעם ביר אין איז פארשטאנדיג די גמרא זאגט א כסוף אחד עמיר אז אם אננא די בית שמיה קומט ב א בר אנשה אז משיח וועט קומען אם אננא די שמיה וכסוף אחד עמיר אני ורכב על החמיר איז דאך דא שני הפכים אדער ווי מען קומט ווי על ידי ענן בשמים ווי רש"י מאכט במהירות, אדער ווי עני ורוכב על החמור וואס דאס איז דאך דער היפך, פארענטפערט די גמרא אז כאן איז אויב זכו איז דעמאלט ארו עם עננא דבי שמיא קומט מען, און אויב לא זכו איז דעמאלט איז עני ורוכב על החמור. איז דאך לכאורה בשעת יעקב איז געווען ביי אים תכלית השלימות העבודה, אז ער איז שוין געווען מן המוכן אויף לקבל זיין די כל ענינים ווי דאס ווי זיי זענען געווען קודם החטא, האט ער דאך געדארפט מרמז זיין דעם ענין פון זכו דעם ארו עם עננא דבי שמיא, ניט דעם ענין פון לא זכו וואס דאס איז דער עני ורוכב על החמור.

און דאס איז דאך דער חמור פון ויחבוש וואס שטייט ביי אברהם אין ויחבוש את חמורו, ויקם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו. שטייט אין ספרים דער פירוש הענין אז די כללות עבודת האדם איז דאך אויף דורכטון מיט זיין חומר הגוף און מיט חומר העולם,

און די תכלית ושלימות העבודה איז דאס איז בימות המשיח וואס דאס איז דער ענין פון עני ורוכב על החמור. מען זעט על פי פשטות הכתובים איז דא דא א חילוק אין די אלע דריי אופנים ווי אזוי מען האט זיך גענוצט מיטן חמור, וואס דערפון וועט אויך זיין פארשטאנדיג דער חילוק אין דעם רמז הענינים. ביי אברהם'ן שטייט ויחבוש את חמורו און דערנאך שטייט וילך, איז דער משמעות הכתובים אז דעם חמור האט ער נאר גענוצט אויף ארויפלייגן אויף אים דעם עצי עולה און את המאכלת ואת האש, וואס דערפאר בשעת ער האט געלאזט דעם חמור מיט די שני נעריו עמו איז שטייט דעמאלט אז ער האט גענומען דעם עצי העולה און האט געגעבן יצחק'ן און די מאכלת און אש איז לקח בידו, אבער נוצן דעם חמור אויף קומען דורך דעם חמור למחוז חפצו איז דאס ביי אברהמ'ן ניט געווען, מער ניט וואס ער האט געשלעפט די עצי העולה די מאכלת מיטן אש. ביי משה רבינו איז שוין געווען דא וירכיבם על החמור כדי צו גיין ארויס נעמען אידן ממצרים, און וואס איז די תכלית בזה, בהוציאך את העם הזה ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה קבלת התורה, אבער ער אליין איז נישט געפארן אויפן חמור, ויקח את אשתו ואת בניו וירכיבם על החמור. ביי משיח'ן שטייט אז עני ורוכב על החמור, ער אליין פארט אויפן חמור. וואס איז דער אונטערשיד איז ווי מבואר אין חסידות איז דער ענין וואס מען איז רוכב על הבהמה, על החמור אדער אויף אן אנדער בהמה, איז דאס כדי מען זאל קענען צוקומען צו אן ארט וואס אליין קען מען אהינצו נישט קומען דערפאר וואס דאס איז צו ווייט צו הויך מאיזה סיבה שתהיה. איז ניט קוקנדיק אויף דערויף, וואָס אַ בהמה איז דאָך נידעריקער פון מין האדם, אַזוי ווי אָבער זי איז דאָך שרשה מלפני מלך מלך לבני ישראל, וואָס דערפאַר איז דאָך כפשוטו האָט דאָך אַ בהמה מער כח, דער ורב תבואות בכח שור, ווי אַן אדם האָט,

איז אט דער וואס בכללות ווערט דאס אנגערופן בשם אשתו ובנו, וואס א אשתו ווי די גמרא זאגט אז כלום חיטים מביא חיטים כוסס, דארף זיין דער עזר כנגדו אז זי זאל צוגרייטן פון די חיטים מאכן א מאכל לאדם, וואס דאס איז דער ענין האישה דער עזר כנגדו. און אט אזוי איז זיך אט ברא כרעא דאבוה אז דאס איז דער חלק התחתון מן האב, דאס איז ניט דער עיקר האב, דאס איז דער על דרך ווי דער ירך אביו איז זיך דאס דער חלק התחתון שבאביו, נאר וואס דאס איז אבער א חלק פון דעם אב אליין, ניט קיין דבר שמחוץ הימנו. ביז וואנעט אז ס'איז דא מסייעים פון דעם אדם וואס זיי זענען גאר מחוץ הימנו וואס דאס איז די כללות ענייני האדם וואס די כללות ענייני העולם וואס דא מיט זיי דארף זיך דער אייבישט דער אד דער איד אויספירן דעם אייבערשטנ'ס רצון וואס דורך דעם איז ער ממלא תפקידו פון אני נבראתי לשמש את קוני. וואס אט דאס איז זיך די כללות ה אז דער סדר העבודה איז זיך עבודת האדם גייט זיך מן הקל אל הכבד, איז בשעת א איד גייט צו צו ענייני העולם וואס זיי זענען זיך גשם און וואס נאך נידריגער זיי זענען זיך חומריות, קען מען פון אים ניט פארלאנגען גלייך דעם שפרונג מן הקצה אל הקצה אז עס זאלן די ענייני העולם זאלן ווערן מזוכך בתכלית השלימות, ביז וואנעט אז זיי זאלן שטיין נאך העכער פון דעם אדם המברר, אט דאס אבער וואס ווערט פון אים פארלאנגט אז ער זאל פון זיי אנהייבן מאכן א הכשר מצוה, דאס הייסט אראפנעמען זיי זאלן ניט מנגד זיין אויף ענייני אלוקות, און וואס דאס אליין ישב ולא עבר עבירה איז זיך נותנים לו שכר כאילו עשה מצוה, און וואס נאך מער ער ער הייבט פון זיי אן מאכן א הכשר מצוה וואס אט די עבודה האט זיך געפאדערט נאך אין זמן פון אברהם אבינו נאך קודם קבלת התורה, וכמבואר פון דעם אלטן רעבן אז דער וואס תורה האט אויפגעטאן אז אין גשם קאן זיין אלוקות בי אין אן אופן תמידי ובאופן גלוי, קודם מתן תורה האט מען נאר געקאנט אויפטאן מיטן גשם ער זאל ניט מנגד זיין צו אלוקות, און בדרך מעבר זאל זיך דורך אים קאנען דורכפירן דעם אייבערשטנ'ס רצון וואס דאס איז געווען די עבודת האבות. אָט דערפאַר שטייט זיך אין זהר אַז די מקלות פון יעקב אבינו איז דאָס געווען דער זעלבער ענין וואָס ווערט אויפגעטאָן על ידי מצוות תפילין, דער חילוק אָבער איז אַז בשעת מען לייגט תפילין לאחר מתן תורה ווערט תפילין לתמיד א ענין של קדושה, די מקלות פון יעקב לאחר וואס ער האט דורכגעטאן דורך זיי עבודתו, איז זיינען זיי דערנאך געבליבן חול כמקדם דערפאר וואס דער עולם איז נאך ניט נתברר געווארן, דאס הייסט אז דאס איז נאך ניט געווארן א חלק פון דעם אדם, דאס בלייבט א דבר נפרד דאס איז אבער ניט קיין מנגד, פארקערט דורך עם קען ארויסקומען א הכשר מצוה, א ענין פון א סיוע. וואס דאס איז געווען די עבודה וואס האט זיך אנגעהויבן אין התחלת האבות פון דעם אחד היה אברהם פון ויחבוש את חמורו אז זאל ניט זיין דער חומריות כמות שהוא, מ'זאל פונעם אדער אדם עיר פרא יולד ער זאל זיין א שטער און א מעלים ומסתיר אויף ענייני אלוקות און אפילו אויף עניינים רוחניים וואס דאס איז היפך החומר, ס'איז געווען דער ויחבוש את חמורו אז לכל הפחות לפי שעה העלפט ער אים טון א ענין פון א הכשר מצוה די עצי העולה די מאכלת מיטן אש. אבער דורך דעם חמור זאל אברהם ויצחק נתעלה ווערן אין קדושה האט עס ניט געקאנט זיין קודם מתן תורה, איידער ס'איז געווען דער ענין פון ביטול הגזירה אז בני רומי ירדו לסוריה ובני סוריה יעלו לרומי. בשעת ס'איז געקומען מתן תורה און דאס איז דאך געווען די התחלת העבודה איז די הכנה לזה געווען באופן וואס תורה פארלאנגט בהתחלתו און דאס איז אז דער ויקח את אשתו ואת בניו וירכיבם על החמור אז אמת טאקע דער עיקר הנשמה וואס דאס איז דער דער עיקר האדם, איז זי שטייט נאך אלץ העכער פון דעם חמור דערפאר וואס דאס איז תחילת העבודה, מען מאכט אבער פון דעם חומר א ענין של קדושה לתמידות, וואס דערמיט פירט מען זיך אויס דעם אייבערשטנ'ס רצון וואס לולא זה איז האט זיך ניט געקאָנט זיין די התחלה פון לעשות לו יתברך דירה בתחתונים אין עניינים תחתונים, און דערפאר האט געקאָנט זיין דער וירכיבם את אשתו ואת בניו לכל הפחות על החמור, דאס איז שוין ביי התחלת העבודה. כל זמן אבער ס'איז נאך ניטאָ דער ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ, איז דעמאלט איז ער דא בכל עניני העולם אן אחיזה ללעומת זה, קאן נישט זיין דארטן אז דאס זאל שטיין העכער פון דעם אדם הרוכב בגלוי דערפאר וואס דארט איז מעורב רע און אין נפש האלוקית איז איז א חלק אלוקה ממעל ממש דאס איז אינגאנצן טוב. בשעת ס'וועט זיין דער את רוח הטומאה אעביר מן הארץ דורך דעם עני ורוכב על החמור בימות המשיח, אז דעמאלט וועט זיך אין דעם גשם נישט זיין קיין רע ווארום ס'וועט זיין ובלע המוות, במילא וועט זיך אין אים זיין ביידע מעלות, ערשטנס אט די מעלה וואס ער איז כולו טוב, און וואס פאר א טוב איז דאס פון לפני מלך מלך לבני ישראל, העכער פון דעם מקור ושרש פון נפש האלוקית, אט דאס איז דער רוכב על החמור אז דער חמור איז מעלה די יחידה שבנפש, וואס דאס איז דער ענין פון משיח'ן, אין דעם ארט וואס זי מצד עצמה קען זי נישט קומען, נאר דאס איז די חילוקים אין דעם ויחבוש את חמורו פון אברהם און ביז וירכיבם על החמור פון משה'ן ביז דעם רוכב על החמור פון משיח'ן. און ער דערמיט איז אויך פארשטאנדיג וואס די גמרא זאגט אז דער חילוק איז פון זכו ולא זכו אז אין ימות המשיח איז דא די שני עניינים וואס ס'וועט אויפטאן, ס'וועט אויפטאן אין דעם נפש האלוקית אז ביי איר וועט זיין דער לאשתאבא בגופא דמלכא בתכלית וואס דאס איז אויך א ענין פון ענני מן שמיא,

ביי אים איז דער ענין פון ענני משמיא קאתי, דער גייט העכער און העכער, ס'איז אבער נאך נישט די תכלית העליה, ס'דא דער וואס לא זכה מצד עצמו על ידי עבודת התורה והמצוה במקום שבעלי תשובה עומדים, איז דאס נאך העכער פון צדיקים גמורים, פארוואס דערפאר וואס ביי זיי איז דא דער ענין פון רוכב על החמור. דער כללות חילוק פון יעקב מיט עשיו'ן איז דאך געווען יעקב איז דאך געווען א איש תם יושב אהלים א צדיק מעיקרא, ביי אים איז געווען דער אופן העבודה פון ענני משמיא קאתי בעת בשעת ער האט געשיקט מלאכים לעשיו האט ער זיך אים געדארפט אנזאגן וואו ער האלט אין דער עבודה מצד עשיו'ן וואס מצד עצמו איז דאס לא זכו, האט ער אים אנגעזאגט אז מצד עצמו איז אויכעט מוכן צו דעם ענין פון רוכב על החמור אז מיט דעם אז דער חמור זאל מעלה זיין אפילו יחידה שבנפש, וואס דאס איז דאך דער עיקר העילוי פון ימות המשיח אז אפילו צדיקיא וועט אויך צוקומען די מעלה פון בעלי תשובה לאתבא צדיקיא בתיובתא. און אט דאס איז אויכעט בנוגע לכל אחד ואחד בעבודתו, ווי מ'האט גערעדט פריער אז די גילויים פון משיח זיינען זיך תלוי בעבודתינו במשך ימי הגלות, איז דאך דא אין עבודת האדם מעין עבודה פון זכר וואס בכללות איז דאס דער לימוד התורה און עבודת התפילה וואס דעמאלט האט ער זיך נישט צו טון מיט עולם, דערנאך איז דאך דא די עבודה וואס ער האט צו טון מיט ענייני העולם וואס כללות איז דאס דער מעשה המצוות וואס זיי זענען זיך מיט עניינים גשמיים.

זאל ביי אים זיין דער רצוא וכליון על דרך ווי ס'דא דער כן בקודש חזיתיך ווי ס'איז געווען בארץ ציה ועיף ווי דער רבי זאגט אין תניא דער משל אז דער וואס געפינט זיך בארץ ציה ועיף איז דאך ביי אים דער צמאון אסאך א שטארקערער פארלאנגט זיך אז אפילו אט א די וואס זיי געפינען זיך אין ד' אמות של הלכה און ד' אמות של תפילה כל ימיהם און אפילו בשעת לימוד התורה והתפילה זאלן זיי אויך שטיין אין א צמאון

וואס במהרה בימינו וועט דאס נתגלה ווערן בגלוי על ידי משיח צדקינו, אז ניט נאר דער חמור וועט ניט מבלבל די עניינים חומריים וועלן ניט מבלבל זיין און ניט מעלים ומסתיר זיין און ניט נאר זיי וועלן זיין א הכשר ומסייע לחוד נאר זיי וועלן מגלה זיין את כל ענייניהם וואס דורך דעם וועט מוליך זיין את האדם למחוז חפצו ביז וואנען אט א די יחידה וועט אויך נתקשר ווערן מיט יחידו של עולם והיו לאחדים וואס דאס איז זיין במהרה בימינו ווען ס'עט מקוים ווערן דער יעוד פון השם אחד ושמו אחד. לחיים!